בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף עיין. מיר הייבן אן דף עיין עמוד א' אויבן ביי די צוויי פינטלעך ואין נוטלין רשות. מיר האבן געזען אין די משנה אז טאמער צוויי מענטשן האבן פארגעסן צו מאכן אן עירוב, קענען נישט די רעשט פון די בני החצר מבטל זיין זייער רשות פאר די צוויי מענטשן און נאכדעם וועלן די צוויי מענטשן מעגן טראגן. פארוואס? ווייל אפילו נאכדעם וואס מ'האט מבטל געווען פאר די צוויי מענטשן, איז זיי אליין מאכן דאך א פראבלעם איינער פארן צווייטן. אבער ווי נישט ווי, די משנה האט איבערגע'חזר'ט די דין צוויי מאל. זאגט די גמרא, למה לי? פארוואס דארף די משנה נאכאמאל איבערחזר'ן די דין אז צוויי מענטשן וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב קען מען נישט מבטל זיין פאר זיי די רשות, ענטפערט די גמרא, לא צריכא, אף על גב דאמרי ליה קני על מנת להקנות, וואס טייטש אזוי, אין די פריערדיגע בלאט האבן מיר געזען אז טאמער צוויי מענטשן האבן פארגעסן צו מאכן אן עירוב און די רעשט פון די בני החצר האבן מבטל געווען פאר זיי זייער שטח, העלפט עס נישט פארוואס ווייל די צוויי מאכן דאך צווישן זיך א פראבלעם, ווייל יעצט איז דאך דא צוויי נייע בעלי בתים דא אויף דעם גאנצן שטח, און ווען צוויי מענטשן זענען בעל הבית דארפן זיי דאך אויך האבן אן עירוב צווישן זיך, און ממילא האט מען גארנישט אויפגעטון. אבער פון דעסטוועגן האט מען געזען אז די גמרא האט געזאגט וואס וועט יעצט זיין טאמער איינער פון די צוויי העט יעצט גיין און העט מבטל זיין זיין רשות פאר די אנדערע, העט די אנדערע מעגן טראגן צו נישט? האט די גמרא געזאגט אז נישט. פארוואס? ווייל ס'קען נישט יעצט גיין, לאמיר זאגן די רעשט פון די בני החצר האבן דא מבטל געווען זייער רשות פאר ראובן און שמעון, קען נישט יעצט ראובן גיין און מבטל זיין בשם אלע אנדערע מענטשן פאר שמעון, פארוואס? ווייל ברגע וואס די רעשט פון די בני החצר האבן מבטל געווען פאר ראובן און שמעון, האט מען דאך בעצם גארנישט אויפגעטון, פארוואס? ווייל האסט דאך דא ראובן און שמעון מאכן דאך צווישן זיך א פראבלעם, ממילא קען נישט יעצט ראובן מקנה זיין פאר שמעון עפעס וואס איז נישט זיינס, וואס האט אויך נישט אויפגעטוהן, ער קען נישט מקנה זיין די רעשט פון די חצרות פאר שמעונ'ען, און ממילא דאס זאגט די גמרא, דאס איז די חידוש דא פון די משנה, אז אפילו ווען די רעשט פון די בני החצר, לאמיר זאגן די רעשט פון די בני החצר עלן מבטל זיין פאר ראובן שמעון אזוי, זיי וועלן זאגן, אונז זעמיר מבטל פאר ראובן און שמעון, אבער על תנאי אז ראובן גייט יעצט גיין און ער וועט מבטל זיין זיין חלק פאר שמעון, אזוי העט שמעון מעגן טראגן, דאס העלפט אויך נישט, וואס טייטש די תנאי העט נישט העלפן? נאר וואס אדער יעדער איז מבטל פאר איינעם, אדער ס'העלפט טאקע נישט אזוי ווי די משנה האט געזאגט. זאגט די גמרא ווייטער, בעא מיניה אביי מרבה, האט אביי אן איבעיא געפרעגט פאר רבה, חמשה ששרויין בחצר אחת, פינף מענטשן וואס זענען אין איין חצר, ושכח אחד מהם ולא עירב, און איינער האט פארגעסן און האט נישט געמאכט קיין עירוב מיט זיי, איז כשהוא מבטל רשותו דער איינער גייט יעצט מבטל זיין פאר די רעשט, צריך לבטל לכל אחד ואחד או לא? דארף ער מבטל זיין פאר יעדעם באזונדער, אדער אפשר ניין, ער דארף מבטל זיין פאר איינעם, און דעמאלטס איז כאילו ער האט שוין מבטל געווען פאר יעדעם, ער דארף נישט פאר יעדעם באזונדער מבטל זיין. אמר ליה, ענטפערט רבה צו אביי, צריך לבטל לכל אחד ואחד, רבה האלט אז ער דארף קלאר זאגן אז איך בין מבטל מיין רשות פאר יעדעם איינעם באזונדער, וואס טייטש ער זאגט רשותי מבוטלת לכולכם, ער זאגט קלאר ער דערמאנט יעדעם, פארוואס? ווייל ס'העלפט נישט אז מ'איז מבטל נאר פאר איינעם. אזוי זאגט רבה. איתיביה, פרעגט אביי א קשיא אויף רבה פון א ברייתא, וואס די ברייתא גייט יעצט אויסרעכענען זיבן היכי תמצות פון ביטול רשות, די קשיא בעצם איז פון די ערשטע היכי תמצא אליין, אבער פון דעסטוועגן גיימיר זען די גאנצע ברייתא, און נאכדעם צונעמען די ברייתא יעדע פאל באזונדער, און טאקע אויסשמועסן וואס איז די קשיא אויף רבה, זאגט די ברייתא אזוי, די ברייתא הייבט אן מיט דעם אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב, וואס טייטש אזוי, דא רעדט מען אז דריי מענטשן וואוינען צוזאמען אין א חצר, פון וואו ווייסט מען אז דא רעדט מען דריי מענטשן וואוינען צוזאמען אין א חצר, מ'וועט שוין מוכיח זיין, די גמרא אליין וועט מוכיח זיין אבער אונז וועלן עס אויסשמועסן, איז אזוי, דריי מענטשן וואוינען דא צוזאמען, איינער האט פארגעסן צו מאכן אן עירוב, קען יעצט דער איינעם, וואס מען וועט אים רופן די שלמזל, דער שלמזל קען יעצט מבטל זיין זיין חלק פאר די אנדערע צוויי, אז די אנדערע צוויי זאלן מעגן טראגן. יעצט, ווער זאגט אז דאס איז די ציור דא? למעשה, די ברייתא זאגט דא אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב, אז איינער וואס האט נישט געמאכט אן עירוב קען מבטל זיין פאר אנדערע, אפשר רעדט זיך דא צוויי מענטשן, איינער, איז מבטל פארן צווייטן און דער צווייטער מעג יעצט טראגן, נאר אויב אזוי וועט נישט שטימען דא די לשון, ווייל אויב אזוי וואס טייטש אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב, דער אנדערע וואס ער מבטל פאר אים האט דאך נישט געמאכט קיין עירוב מיט קיינעם, ס'איז געווען דא צוויי מענטשן, קיינער האט נישט געמאכט קיין עירוב און איינער איז יעצט מבטל פארן צווייטן, מיט דעם וואס שטייט דא אז אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב איז משמע אז די אנדערע צוויי האבן יא געמאכט אן עירוב, נאר איין שלמזל איז געווען דא, און דער שלמזל איז מבטל פארן אנדערע צוויי. יעצט, פון דא גייט די גמרא פרעגן א קשיא אויף רבה, ווייל דא אין די לשון שטייט אחד שלא עירב, נותן רשותו לאחד שעירב, ער דארף נאר מבטל זיין פאר איינער פון די צוויי, ס'איז טאקע געווען דא דריי מענטשן, ראובן, שמעון, לוי, ראובן האט נישט געמאכט קיין עירוב, דארף ער מבטל זיין פאר שמעון, און אטאמאטיש מעגן יעצט שמעון און לוי דא טראגן. וואס פון דעם זעהט מען אז לכאורה איז גענוג אז מ'איז מבטל פאר איינעם מען דארף נישט מבטל זיין פאר יעדעם באזונדער, אבער על כל פנים פאר מ'פרעגט די קשיא אויף רבה זאגט די ברייתא נאך ציורים זאגט די ברייתא אזוי די צווייטע ציור פון די ברייתא שנים שעירבו נותנין רשותן לאחד שלא עירב די צווייטע ציור רעדט זיך אויך ביי א ציור ס'איז דא דריי מענטשן מיט איין שלמזל זאגט די ברייתא די צוויי קענען אויך מבטל זיין זייער רשות פאר דער איינעם אזוי דער איינער זאל מעגן דא טראגן די דריטע ציור פון די ברייתא איז שנים שלא עירבו נותנין רשותן לשנים שעירבו. די דריטע ציור רעדט זיך ביי א ציור וואס ס'דא פיר מענטשן וואס וואוינען צוזאמען, צוויי שלמזלנים האבן נישט געמאכט קיין עירוב, און די צוויי שלמזלנים קענען מבטל זיין זייער חלק פאר די צוויי וואס האבן יא געמאכט אן עירוב, אזוי די צוויי וואס האבן יא געמאכט וועלן מעגן טראגן. די פערדע ציור זאגט די ברייתא, או לאחד שלא עירב, וואס טייטש, א ציור וואס ס'וואוינען דריי מענטשן אין א חצר, אלע דריי האבן נישט געמאכט קיין עירוב, קיינער האט נישט געמאכט גאר קיין עירוב, קען יעצט צוויי פון די צוויי וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב, און זאלן מבטל זיין זייער רשות פאר דער דריטער וואס האט אויך נישט געמאכט, אבער דער דריטער וועט יעצט מעגן טראגן. זאגט יעצט די ברייתא, די ברייתא גייט יעצט, ביז יעצט האט מען געזען פיר ציורים וואס ביטול העלפט יא, יעצט גייט די ברייתא ברענגען דריי ציורים וואס ביטול העלפט נישט, זאגט די ברייתא אזוי, אבל לא אחד שעירב נותן רשותו לאחד שלא עירב, וואס דאס איז פונקט די זעלבע ציור וואס די ערשטע ציור פון די ברייתא האט געברענגט דא, די ערשטע ציור איז געווען אז ס'איז דא דא דריי מענטשן, איין שלמזל, דער שלמזל קען מבטל זיין פאר די צוויי וואס האבן געמאכט, דער פיפטער ציור וואס מ'זעט יעצט אין די ברייתא, רעדט זיך ביי א ציור פארקערט, ס'קען נישט זיין א היכי תמצא זאגט די ברייתא אז דריי מענטשן וואוינען אין א חצר, איינער איז א שלימזל, יעצט גייט איינער פון די צוויי וואס האבן יא געמאכט און זיי זענען מבטל אויף זייער חלק פאר דעם שלימזל, דאס העלפט נישט, ווייל כדי אז די שלימזל זאל מעגן דא טראגן דארפן ביידע אנדערע וואס האבן געמאכט צוזאמען, ס'טייטש אויב ראובן האט נישט געמאכט און שמעון און לוי האבן יא געמאכט, דארף איך סיי שמעון און סיי לוי זאלן מבטל זיין זייער חלק פאר ראובן אז ראובן זאל מעגן טראגן, שמעון אליין איז מבטל איז נישט גענוג, זאגט די ברייתא ווייטער, די זעקסטע ציור, ואין שניים שעירבו נותנין רשותן לשניים שלא עירבו, וואס טייטש טאמער ס'וואוינען פיר מענטשן אין א חצר, האט מען פריערט געזען אז די צוויי שלימזלנים קענען מבטל זיין אויף זייער חלק פאר די צוויי וואס האבן יא געמאכט אז די צוויי וואס זיי האבן יא געמאכט זאלן מעגן טראגן, אבער פארקערט זאגט די ברייתא וועט נישט העלפן, וואס טייטש די צוויי וואס האבן יא געמאכט קענען נישט מבטל זיין פאר די צוויי וואס האבן נישט געמאכט, ווייל ווייטער די צוויי וואס האבן נישט געמאכט האבן דאך נישט געמאכט קיין עירוב קענען זיי סייווי נישט טראגן אפילו ווען מ'איז מבטל פאר זיי, און ממילא האט מען גארנישט אויפגעטון, און די זיבעטע ציור זאגט די ברייתא ואין שניים שלא עירבו נותנין רשותן לשניים שלא עירבו, וואס טייטש די זעלבע זאך, טאמער ס'דא פיר מענטשן וואוינען אין א חצר און קיינער האט נישט געמאכט קיין עירוב, איז פארשטייט זיך וועט אויך נישט העלפן אז צוויי זאל מבטל זיין פאר צוויי, ווייל די צוויי וואס מ'איז מבטל פאר זיי האבן דאך ווייטער א פראבלעם צווישן זיך, ווער איז דא בעל הבית און זיי אליין האבן אויך נישט געמאכט קיין עירוב צווישן זיך, און ממילא האט מען גארנישט אויפגעטון. זאגט על כל פנים די גמרא, אביי פירט אויס זיין קשיא אויף רבה, קתני מיהת רישא, אין די ערשטע דין פון די ברייתא האט מען דאך געזען, אחד שלא עירב, נותן רשותו לאחד שעירב, אז איינער וואס טייטש ראובן שמעון לוי, ראובן האט נישט געמאכט קיין עירוב, קען ער געבן רשות פאר שמעון ער מבטל זיין חלק פאר שמעון און אזוי קען יעצט שמעון און לוי טראגן, און ממילא זאגט אביי, היכי דמי וואסערע ציור רעדט זיך דא? אי דליכא אחרינא בהדיה, קודם איז ער מדייק דאס וואס אונז האמיר גראד מדייק געווען אין די ברייתא, טאמער עס איז נאר דא דא צוויי מענטשן, איז בהדי מאן עירב שטימט דאך נישט די לשון, איז נישט אז איינער וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב געבט אויף אויף זיין רשות איז מבטל זיין רשות פאר איינער וואס האט יא געמאכט א עירוב. טאמער צוויי מענטשן וואוינען צוזאמען און זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב האט קיינער נישט געמאכט קיין עירוב אלא פשיטא מוז מען זאגן דאיכא אחרינא בהדיה אז ס'רעדט זיך טאקע ביי דריי מענטשן ראובן האט נישט געמאכט קיין עירוב שמעון און לוי האבן יא געמאכט וקתני שטייט קלאר לאחד שעירב אז ס'איז גענוג אז ראובן איז מבטל פאר שמעון און אזוי זאלן שמעון לוי מעגן טראגן ער דארף נישט מבטל זיין פאר שמעון און פאר לוי ממילא איז א קשיא אויף רבה וואס רבה זאגט אז צריך לבטל לכל אחד ואחד זאגט די גמרא ורבה וויאזוי וועט רבה פארענטפערן די ברייתא זאגט די גמרא רבה וועט פארענטפערן הכא במאי עסקינן, דהוה ומית, אז ס'רעדט זיך ביי א ציור אז לוי איז געשטארבן, און במילא ס'האט געוואוינט דא ראובן שמעון לוי, שמעון און לוי האבן געמאכט אן עירוב צוזאמען, ראובן האט נישט, ראובן קען יעצט מבטל זיין פאר שמעון טאמער לוי איז געשטארבן, ווייל לוי איז דאך נישט דא, און במילא וועט העלפן ווען ער איז מבטל פאר שמעון אליין, פרעגט די גמרא אבער, אי דהוה ומית, טאמער ס'רעדט זיך טאקע ביי א ציור אז לוי איז געשטארבן, אימא סיפא, שטימט נישט די פיפטע ציור פון דער ברייתא. ווייל די פיפטע ציור האט מען דאך געזאגט איז די זעלבע סארט ציור, ס'טייטש די ערשטע ציור איז געווען, ראובן האט נישט געמאכט קיין עירוב, שמעון לוי האבן יא געמאכט, האט די ברייתא געזאגט ראובן קען יעצט מבטל זיין פאר שמעון און לוי, די פיפטע ציור איז געווען, אז ראובן שמעון לוי, ראובן האט נישט געמאכט, שמעון לוי האבן יא געמאכט, קען נישט שמעון אליין מבטל זיין פאר ראובן, נאר ס'דארף זיין שמעון מיט לוי צוזאמען, און טאמער זאגט די גמרא ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס לוי איז געשטארבן שטימט עס נישט, ווייל די ברייתא זאגט דאך אבל אין אחד שעירב נותן רשותו לאחד שלא עירב, ס'טייטש אז שמעון אליין קען נישט מבטל זיין פאר ראובן, ער דארף האבן לוי מיט זיך, ווייטער ואי דהוה ומית, טאמער לוי איז טויט, אמאי לא, און פארוואס קען נישט שמעון אליין מבטל זיין, אלא פשיטא מוז מען זאגן דאיתיה אז לוי לעבט יא, ומדסיפא איתיה רישא נמי איתיה, און במילא אז לוי לעבט אין די פיפטע ציור, לעבט לוי אין די ערשטע ציור, און אז לוי לעבט אין די ערשטע ציור און אויך אין די פיפטע ציור, איז טייטש מען רעדט דא ביי א ציור וואס אלע דריי לעבן, און פון דעסוועגן זעט מען אז ראובן דארף נישט מבטל זיין לכל אחד ואחד, איז א קשיא אויף רבה, זאגט די גמרא ניין, מידי איריא וואס איז די קשיא, הא כדאיתא והא כדאיתא, יעדע ציור רעדט זיך באזונדערע זאך, די ערשטע ציור רעדט זיך אז לוי איז געשטארבן, די פיפטע ציור רעדט זיך אז לוי לעבט, ברענגט די גמרא טאקע א ראיה, וואס טייטש מען גייט יעצט א ראיה ברענגען צו רבה אז מען דארף מבטל זיין פאר יעדעם איינעם באזונדער, זאגט די גמרא תדע כ'קען דיר נאך א ראיה ברענגען אז מען מוז אזוי זאגן, ווייל דקתני סיפא דרישא אין די סיפא פון די רישא ס'טייטש אין די דריטע ציור שטייט אזוי, ושניים שלא עירבו נותנין רשותן לשניים שעירבו, אז טאמער צוויי מענטשן האבן יא געמאכט אן עירוב, און צוויי מענטשן האבן נישט געמאכט קיין עירוב, ראובן און שמעון האבן נישט געמאכט, לוי און יהודה האבן יא געמאכט, קען יעצט ראובן און שמעון מבטל זיין זייער חלק פאר לוי און יהודה, לוי און יהודה וועלן מעגן טראגן, און במילא זאגט די גמרא, לשניים אין, לאחד לא, לכאורה קען מען מדייק זיין פון דא, אז דווקא טאמער זענען מבטל פאר לוי מיט יהודה, אבער פאר לוי אליין קענען זיי נישט מבטל זיין, זעהן מיר דא מען דארף מבטל זיין לכל אחד ואחד, איז א ראיה צו רבה, זאגט די גמרא ואביי אמר, און אביי וועט זאגן, ניין, ס'איז נאך אלץ נישט קיין ראיה, ווייל מאי לשניים, לאחד משניים, וואס טייטש דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז די צוויי ראובן און שמעון דארפן מבטל זיין לשניים, פאר לוי מיט יהודה מיינט נישט סיי פאר לוי סיי פאר יהודה נאר איינס פון די ביידע, זאגט די גמרא אבער דאס שטימט נישט, ווייל אי הכי אויב אזוי, ליתני, לאחד שעירב, או לאחד שלא עירב, וואס טייטש אזוי? וואס איז געווען די דריטע ציור פון די ברייתא? די דריטע ציור פון די ברייתא איז געווען, ראובן שמעון לוי יהודה וואוינען צוזאמען, ראובן און שמעון האבן נישט געמאכט קיין עירוב, לוי און יהודה האבן יא געמאכט, איז ראובן און שמעון קענען מבטל זיין פאר לוי און יהודה. ווילסטו מיר זאגן יעצט אז ס'מיינט נישט דווקא לוי און יהודה, נאר פאר לוי אליין איז אויך גענוג. פיין. וואס איז די פערדע ציור פון די ברייתא? די פערדע ציור פון די ברייתא איז ווען ראובן, שמעון און לוי וואוינען צוזאמען, און קיינער האט נישט געמאכט קיין עירוב, איז ראובן און שמעון קענען מבטל זיין פאר לוי. און במילא זאגט די גמרא, טאמער ביסט גערעכט, אז ביי די דריטע ציור רעדט זיך אז ראובן און שמעון זענען מבטל פאר לוי און נישט פאר יהודה, און די פערדע ציור רעדט זיך אז ראובן און שמעון זענען אויך מבטל פאר לוי, ס'איז נישט דא קיין יהודה אין די פערדע ציל, די איינציגסטע חילוק צווישן די דריטע ציור און די פערדע ציור איז ביי די דריטע ציור איז ראובן און שמעון האבן נישט געמאכט קיין עירוב, לוי און יהודה האבן יא געמאכט אן עירוב. די פערדע ציור איז סיי ראובן סיי שמעון סיי לוי האט קיינער נישט געמאכט קיין עירוב. אויב אזוי אז ביידע רעדן זיך בעצם אז ראובן און שמעון זענען מבטל פאר לוי און די חילוק איז הכל צו לוי האט געמאכט אן עירוב צו נישט, וואלט די ברייתא געקענט זאגן אז טאמער שניים שלא עירבו דאס איז ראובן און שמעון זענען מבטל זייער רשות לאחד שעירב או לאחד שלא עירב, אדער פאר לוי וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב אדער פאר לוי וואס האט יא געמאכט א עירוב אבער ביידע ציור העלפט עס. און פון דעם וואס ס'שטייט נישט אזוי איז לכאורה קלאר מבואר אז מ'דארף מבטל זיין פאר יעדן אין באזונדער, וואס טייטש אז די דריטע ציור וואס זאגט ראובן און שמעון האבן נישט געמאכט קיין עירוב און לוי יהודה האבן יא געמאכט אן עירוב, דארף מען מבטל זיין סיי פאר לוי און סיי פאר יהודה, און די ערשטע ציור רעדט זיך אויך ביי א ציור וואס לוי איז טאקע געשטארבן, און אויך פאר דעם דארף מען נישט מבטל זיין פאר יעדן אין באזונדער, אבער אוודאי גערעכט אז מ'דארף מבטל זיין פאר יעדן אין באזונדער, זאגט גמרא קשיא דאס איז טאקע א קשיא אויף אביי, און אוודאי בלייבט עס מיט דעם ווי רבה האט געזאגט אז מ'דארף מבטל זיין פאר יעדן אין באזונדער, אביי טאקע קריגט זיך אבער ס'דא א קשיא אויף אביי. זאגט אונז די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צונעמען יעדע דין פון די ברייתא באזונדער, הייבט אן די גמרא מיט די ערשטע ציור, אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב, וואס איז די חידוש? זאגט די גמרא לאביי דאיתיה וקא משמע לן דאין צריך לבטל רשות כל אחד ואחד, לויט אביי וואס איז די חידוש? ס'רעדט זיך ביי ציור ראובן שמעון לוי אלע לעבן, און די חידוש איז אז מ'דארף טאקע נישט מבטל זיין פאר יעדעם באזונדער, און לויט רבה וואס איז די חידוש? לרבה דהוה ומית, ולא גזר זימנין דאיתיה, לויט רבה רעדט זיך ביי ציור אז לוי איז געשטארבן, פארדעם קען ראובן מבטל זיין פאר שמעון אליין, און די חידוש איז אז מ'דארף נישט גוזר זיין אז קענסט נישט מבטל זיין פאר שמעון אליין ווייל אפשר מארגן ביי ציור אז לוי וועט לעבן וועלן מענטשן זיך פארמישן, ניין, קענסט מבטל זיין ביי ציור וואס די דריטע איז געשטארבן קענסטו מבטל זיין טאקע נאר פארן צווייטן. ווייטער, זאגט די גמרא, די צווייטע ציור פון די ברייתא, און שניים שעירבו, נותנין רשותן לאחד שלא עירב, דא רעדט זיך ביי ציור, ראובן שמעון און לוי, ראובן האט נישט געמאכט קיין עירוב, זאגט די ברייתא, שמעון און לוי קענען מבטל זיין פאר ראובן, אז ראובן זאל מעגן טראגן. זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? וואס טייטש נאכדעם וואס איך ווייס אז איינער קען מבטל זיין פארוואס זאלן צוויי נישט קענען מבטל זיין? זאגט די גמרא ניין, ווייל מהו דתימא כיון דלא עירב ליקנסיה, קא משמע לן. כ'וואלט ווען געמיינט אין די ערשטע ציור וואס האט זיך גערעדט די ערשטע ציור, אז ראובן האט נישט געמאכט, שמעון און לוי האבן יא געמאכט, קען ראובן מבטל זיין פאר שמעון און לוי. שוין, ראובן איז דאך געווען דא דער שלימזל, ראובן האט נישט געמאכט פארדעם קען ער מבטל זיין. אבער די צווייטע ציור רעדט זיך אז שמעון לוי האבן יא געמאכט, ראובן האט נישט געמאכט, שמעון הלוי קען נארוואלטס זיין פאר ריווען, אפשר זאל מען קנס'ן ראובן ווייל ער איז א שלימזל, ווייל ער האט זיך נישט צוגעשטעלט דא צום עולם, דאס איז די חידוש אז ניין, אז שמעון לוי קענען טאקע מבטל זיין פאר ראובן, זאגט די גמרא ווייטער די דריטע ציור פון די ברייתא, און שניים שלא עירבו, נותנין רשותן לשניים שעירבו, דא רעדט זיך ביי א ציור אז פיר מענטשן וואוינען צוזאמען, ראובן שמעון לוי יהודה, ראובן און שמעון קענען מבטל זיין פאר לוי און יהודה, ביי א ציור וואס ראובן און שמעון האבן נישט געמאכט, און לוי און יהודה האבן יא געמאכט, זאגט די גמרא וואס איז די חידוש דא, איז לרבה תנא סיפא לגלויי רישא, לויט רבה, די חידוש דא איז, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, ער ברענגט דאך א ראיה פון די ציור, אז מ'דארף טאקע מבטל זיין פאר יעדעם באזונדער, פארדעם טאקע שטייט דא אז ראובן שמעון דארפן מבטל זיין פאר לוי און אויך פאר יהודה. לאביי, לויט אביי וואס איז די חידוש פון די ציור, אז שניים שלא עירבו איצטריך ליה, די חידוש איז, אז ווען צוויי האבן נישט געמאכט קיין עירוב איז דא א חידוש סלקא דעתך אמינא ליגזר, דילמא אתי לבטולי להו, אפשר זאל מען גוזר זיין אז ווען צוויי מאכן נישט קיין עירוב זאלן זיי נישט קענען מבטל זיין פאר די צוויי וואס האבן יא געמאכט, ווייל מארגן העט מען אויך זאגן אז פארקערט העלפט אויך, אז די צוויי וואס האבן יא געמאכט קענען מבטל זיין פאר די וואס האבן נישט געמאכט, און דאס העלפט דאך אוודאי נישט, קא משמע לן, דאס איז די חידוש, אז דא העלפט יא, דא העלפט נישט, און מען איז נישט גוזר. זאגט די גמרא ווייטער, די פערדע ציור פון די ברייתא, או לאחד שלא עירב, דא רעדט זיך ביי א ציור וואס אלע דריי האבן נישט געמאכט קיין עירוב, ראובן שמעון און לוי קיינער האט נישט געמאכט, קען יעצט ראובן און שמעון מבטל זיין פאר לוי אז לוי זאל מעגן טראגן? למה לי? וואס איז די חידוש? ס'טייטש נאכדעם וואס כ'האב שוין געלערנט אז מ'קען מבטל זיין איינער פארן צווייטן, און פארוואס דא זאלן זיי נישט קענען מבטל זיין? זאגט די גמרא, מהו דתימא, די חידוש איז אז איך וואלט ווען געמיינט הני מילי היכא דמקצתן עירבו ומקצתן לא עירבו, אז ווי נישט ווי, א חלק האבן געמאכט דא אן עירוב, אבל היכא דכולן לא עירבו ליקנסינהו, אפשר ווען קיינער האט נישט געמאכט קיין עירוב זאל מען קנס'ענען אז ביטול וועט אינגאנצן נישט העלפן, כדי שלא תשתכח תורת עירוב, מען זאל נישט פארגעסן וואס דאס מיינט אן עירוב, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז מען איז נישט גוזר, פארוואס ווייל ווי נישט ווי נישט דא וואס גוזר צו זיין, בעצם די ביטול איז דאך נישט קיין אמת'ע פאטענט, ווייל ווי נישט ווי ווען ראובן און שמעון זענען מבטל פאר לוי קען נאר לוי טראגן, ראובן און שמעון קענען נישט טראגן, איז במילא נישט דא קיין חשש אז נעקסטע וואך וועלן זיי נישט וועלן מאכן אן עירוב, ווייל אוודאי וועלן זיי וועלן מאכן אן עירוב אז יעדער זאל מעגן טראגן, זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צו די פיפטע חלק פון די ברייתא, די פיפטע ציור, אז ס'איז דא ראובן שמעון און לוי, ראובן האט נישט געמאכט, שמעון און לוי האבן יא געמאכט, שמעון קען נישט מבטל זיין פאר ראובן אליין, נאר דארף לוי זאל צוזאמען מיט אים מבטל זיין, זאגט די גמרא וואס איז די חידוש? איז לאביי, תנא סיפא, לגלויי רישא, לויט אביי, פארשטייט מען וואס איז די חידוש, ווייל לויט אביי האמיר דאך געזען, אז ער זעצט טאקע איין די ערשטע ציור פון די ברייתא, ביי א ציור וואס יעדער לעבט, און ממילא פון ווי איז ער עס מוכיח? פון די ציור, פון די פיפטע ציור איז ער מוכיח, אז מה דאך ביי די פיפטע ציור לעבן אלע דריי, ביי די ערשטע ציור לעבן אויך אלע דריי, פארשטיי איך וואס איך דארף די פיפטע ציור, און לרבה, לויט רבה, פארוואס דארף איך טאקע די פיפטע ציור, ווייל איידי דתנא רישא תנא נמי סיפא, ווייל היות וואס מען האט געזען אין די ערשטע צו, אז ראובן שמעון און לוי זענען צוזאמען, ראובן האט נישט געמאכט קיין עירוב, קען ער יעצט מבטל זיין פאר שמעון, טאקע ביי א ציור וואס לוי איז געשטארבן, פאר דעם טאקע שטייט אין די פיפטע ציור, אויך ביי א ציור וואס ראובן שמעון לוי ראובן האט נישט געמאכט קיין עירוב, קען שמעון אליין נישט, צוריק מבטל זיין פאר ראובן ווי לאנג לוי איז נישט מבטל צוזאמען מיט אים, זאגט די גמרא ווייטער, די זעקסטע ציור, ואין שניים שעירבו נותנין רשותן לשניים שלא עירבו, אז טאמער פיר מענטשן וואוינען אין א חצר, ראובן שמעון לוי יהודה, ראובן און שמעון האבן נישט געמאכט, איז לוי און יהודה קענען נישט יעצט מבטל זיין פאר ראובן און שמעון צוזאמען, פארוואס ווייל ראובן און שמעון אליין האבן דאך אויך א פראבלעם, זאגט די גמרא הא תו למה לי? וואס איז די חידוש דא? פארשטייט זיך אז ראובן און שמעון האבן נישט געמאכט קיין עירוב צווישן זיך, איז פארשטייט זיך אז זיי האבן א פראבלעם אפילו נאכדעם וואס לוי און יהודה זענען זיי מבטל, זאגט די גמרא לא צריכא, די חידוש איז, דבטיל ליה חד מינייהו לחבריה, אז נאכדעם וואס לוי און יהודה האבן מבטל געווען פאר ראובן און שמעון, גייט יעצט ראובן און מבטל פאר זיי, פאר שמעון, אלעס וואס ער האט. מהו דתימא לישתרי וואלט איך געמיינט אז ס'וועט העלפן, קא משמע לן דאס איז די חידוש, אזוי ווי מ'האט שוין געזען, סיי אין די פריערדיגע בלאט און סיי היינט, אז כיון דבעידנא דבטיל, לא הוה ליה שריותא בהא חצר, היות וואס ווען לוי און יהודה האבן מבטל געווען פאר ראובן און שמעון, האבן נישט ראובן און שמעון יעצט געקענט טראגן, פארוואס ווייל לוי און יהודה האבן טאקע מבטל געווען אבער ראובן און שמעון אליינס זענען דאך אויך א פראבלעם, איז פארדעם יעצט קען נישט ראובן מבטל זיין אויף לוי און יהודה'ס חלק פאר שמעון, קא משמע לן כיון דבעידנא דבטיל לא הוה ליה שריותא בהא חצר לא, זיי קענען נישט מבטל זיין ראובן קען נישט מבטל זיין פאר שמעון די חלק וואס ער האט געקריגן, זאגט די גמרא ווייטער אויף די לעצטע ציור פון די ברייתא, ואין שניים שלא עירבו נותנין רשותן לשניים שלא עירבו, ביי א ציור וואס פיר האבן נישט געמאכט קיין עירוב קען נישט יעצט לוי און יהודה גיין מבטל זיין פאר ראובן און שמעון, זאגט די גמרא הא תו למה לי וואס די חידוש, ס'איז דאך כמעט פונקט ווי די פריערדיגע ציור, זאגט די גמרא ניין די חידוש איז לא צריכא דאמרי קני על מנת להקנות אז אפילו לוי און יהודה זאגן פאר שמעון אונז געבן מיר דיר דיין חלק אונז געבן מיר דיר אונזער חלק און דו זיי עס מקנה פאר ראובן ראובן זאל יעצט מעגן טראגן דאס וועט אויך נישט העלפן אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווייל ס'העלפט נישט, היות וואס בשעת וואס לוי ויהודה האבן מבטל געווען האט עס גארנישט אויפגעטון, קען נישט יעצט גיין שמעון און מבטל זיין פאר ראובן די חלק וואס ער האט געקריגן, זאגט די גמרא בעא מיניה רבא מר' נחמן, האט רבא א בעיא געפרעגט פאר ר' נחמן, יורש, מהו שיבטל רשות, וואס טייטש טאמער איינער איז געווען אפאר מענטשן אין א חצר, און זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב, קיינער האט נישט מבטל רשות געווען, און איינער פון זיי איז געשטארבן, די שאלה איז צו דער יורש קען יעצט אויך מבטל רשות זיין, און רבא ברענגט די צוויי צדדי הספק, זאגט ער אזוי, היכא דאי בעי לערובי מאתמול מצי מערב בטולי נמי מצי מבטל, אבל האי כיון דאי בעי לערובי מאתמול לא מצי מערב, לא מצי מבטל, קען זיין דווקא ווען א מענטש וואלט ווען געקענט מאכן אן עירוב נעכטן, קען ער היינט מבטל זיין, אבער דער יורש איז דאך בכלל נישט דא געווען נעכטן, עס האט דאך נישט געהאט מיט אים גארנישט, זיין מוריש האט געלעבט, ער נישט, און ממילא ער האט נישט געקענט מאכן עירוב נעכטן קען ער היינט אויך נישט מבטל זיין. או דילמא אדער אפשר ניין. יורש כרעיה דאבוה הוא א יורש הייסט אזויווי א פיס פונעם טאטן ער איז א המשך פונעם טאטן, לאו דווקא דער טאטע ווער ס'האט אים מוריש געווען, אבער ער איז א המשך און ממילא קען ער אויך מבטל זיין אזויווי דער טאטע האט געקענט מבטל זיין. אמר ליה, ענטפערט ר' נחמן צו רבא, אני אומר מבטל, איך האלט אז ער קען מבטל זיין ווייל ער איז א המשך פון טאטן, והני דבי שמואל תנו, די תלמידים אין בית מדרש פון שמואל האבן געלערנט א ברייתא אז אין מבטל אז א יורש קען נישט מבטל זיין. זאגט די גמרא, איתיביה, רבא פרעגט יעצט א קשיא צו ר' נחמן אויף דעם וואס ר' נחמן האט געזאגט מען קען יא מבטל זיין, שטייט אין א ברייתא אזוי, זה הכלל. די גמרא וועט טאקע מבאר זיין וואס מיינט זה הכלל, זאגט די ברייתא דאס איז די כלל, כל שמותר למקצת שבת, הותר לכל השבת, א פלאץ ווי מ'האט געמעגט טראגן ווען שבת איז אריינגעקומען, מעג מען שוין גאנץ שבת טראגן, וכל שנאסר למקצת שבת, נאסר לכל השבת, און א פלאץ ווי מ'האט נישט געטארט טראגן ווען שבת איז אריין, טאר מען נישט טראגן א גאנץ שבת, ס'טוישט זיך נישט די מצב אינמיטן שבת, טאמער אנפאנג שבת האט מען געמעגט טראגן מעג מען יעצט אויך, טאמער אנפאנג שבת האט מען נישט געטארט, טאר מען יעצט אויך נישט, חוץ ממבטל רשות, חוץ ווען איינער איז מבטל רשות, איז פשט אז ווען שבת איז אריין האט מען נישט געטארט טראגן, יעצט נאכן ביטול מעג מען יא טראגן. איז פאר מ'פרעגט די קשיא אויף ר' נחמן איז די גמרא קודם מבאר די ברייתא, זאגט די גמרא אזוי, כל שהותר למקצת שבת מותר לכל השבת, וואס איז א דוגמא דערצו? כגון עירב דרך הפתח ונסתם הפתח, עירב דרך חלון ונסתם חלון, וואס טייטש טאמער ס'איז געווען צוויי חצרות איינס לעבן דעם צווייטן, וואס די איינציגסטע וועג ווי זיי קענען מאכן אן עירוב איינס מיטן צווייטן איז טאמער ס'דא א פענסטער אדער א טויער פון איינער צום צווייטן, און ס'איז טאקע געווען א פענסטער אדער א טויער, און זיי האבן געמאכט אן עירוב, און שבת נאכמיטאג איז געווען עפעס א ערדציטערניש, די פענסטער צו די טויער האט זיך פארשטאפט, און ממילא יעצט ווען מען וואלט ווען געוואלט מאכן אן עירוב וואלט מען נישט געקענט, פונדעסטוועגן, היות וואס ס'איז הותר למקצת שבת, בשעת וואס שבת איז אריין האט מען געמעגט דא מאכן אן עירוב און מ'האט געמעגט דא טראגן, איז יעצט מעג מען אויך טראגן פון איינער צום צווייטן, אפילו די פענסטער אדער די טויער איז פארמאכט, למשל מען מעג ווארפן אויף דעם גדר אויף די מחיצה וועט מען מעגן ווארפן פון איינער צום צווייטן, ווייל ס'איז געווען מותר בלייבט עס מותר, זאגט יעצט די גמרא זה הכלל לאתויי, וואס איז די זה הכלל? די ברייתא הייבט דאך זיך אן מיט זה הכלל, וואס איז דאס מוסיף? לאתויי מבוי שניטלו קורותיו או לחייו, א מבוי וואס דארף האבן א לחי אדער א קורה, טאמער דער לחי אדער דער קורה איז נעלם געווארן שבת, ס'איז אוועקגעגאנגען פון דארט שבת, פון דעסט וועגן די מבוי איז נאך אלץ מותר, און ווי רש"י איז מסביר, דאס וואלט מען נישט געוואוסט פון די ערשטע חלק פון די ברייתא, פון די ברייתא אז די פענסטער אדער די טויער איז צוזאמגעפאלן, ווייל דארט ווען די פענסטער און די טויער פאלן צוזאם, ווי נישט ווי איז דא א מחיצה, דא דער לחי און דער קורה איז דאך דא במקום מחיצה, מילא אפשר ווען ס'פעלט טאר מען שוין נישט טראגן, דאס איז די חידוש אז ניין, ס'איז נישט אזוי, מען מעג יא טראגן. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא איז קודם מבאר די המשך הברייתא, כל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל שבת כולה, וואס איז א דוגמא דערצו? כגון שני בתים בשני צידי רשות הרבים, והקיפום נכרים מחיצה בשבת, צוויי שטיבער איינס קעגן דעם צווייטן ס'דא א רשות הרבים וואס לויפט צווישן זיי, וואס גוים האבן ארום גענומען די צוויי שטיבער מיט א מחיצה, וואס דאס איז א דוגמא וואס איז נאסר למקצת שבת, וואס טייטש ווען שבת איז אריין האט מען דא נישט געטאר טראגן, איז יעצט טאר מען אויך נישט טראגן, ס'וועט גארנישט העלפן, וואס טייטש אפילו איינער עט וועלן מבטל זיין רשות איינער פארן צווייטן עט אויך נישט העלפן, פארוואס? ווייל ס'איז נישט געווען שייך דאס צו טון ווען שבת איז אריין, ס'איז נישט געווען שייך צו מאכן אן עירוב ס'איז דאך אינגאנצן נישט געווען דא קיין מחיצה, און יעצט העלפט אויך גארנישט, זאגט די גמרא זה הכלל, וואס איז דער זה הכלל מוסיף, לאתויי מאי, ס'קומט דא אויך עפעס מוסיף צו זיין, לאתויי מת נכרי בשבת, דער ציור, וואס איז געווען א גוי וואס האט געוואוינט ארום א חצר, און דער גוי איז געשטארבן שבת, זאגט אונז די ברייתא, אז היות וואס ווען דער גוי האט געלעבט, האט מען דאך נישט געקענט מאכן קיין עירוב נאר ווען מען דינגט פון אים, און מען האט דאך נישט געדינגען פון אים, איז יעצט אויך אז ער איז געשטארבן העלפט אויך גארנישט, מען קען יעצט נישט מאכן קיין ביטול רשות, און רש"י איז אויך מוסיף, וואס האט מען דא געהערט וואס מען האט נישט געוואוסט פון פריער? וואס טייטש פארוואס האט מען נישט געקענט וויסן די כלל פון די פריערדיגע כלל אז צוויי שטיבער אויף צוויי זייטן פון רשות הרבים וואס גוים נעמען ארום מיט מחיצות, ווייל דארט ווי נישט ווי ווען ס'איז דא צוויי שטיבער אויף צוויי זייטן פון רשות הרבים קען זיין דווקא דארט העלפט נישט קיין ביטול רשות ווייל פאר שבת איז אינגאנצן נישט געווען קיין מחיצה, אבער דא ווי נישט ווי ווען מען וואלט ווען געדינגען פונעם גוי וואלט מען דאך יא געקענט מאכן אן עירוב, פונדעסטוועגן זאגט אונז די ברייתא אז מען האט עס נישט געטון איז יעצט שבת און די גוי איז געשטארבן קען מען אויך נישט מאכן קיין ביטול רשות, על כל פנים זאגט די גמרא, שטייט אבער אין די ברייתא וקתני חוץ ממבטל רשות, אז חוץ פון א מבטל רשות, וואס דאס טייטש ווען צוויי חצרות איינס לעבן צווייטן, וואס מען האט נישט געמאכט קיין עירובין פאר שבת העלפט ביטול רשות, אבער ס'איז משמע איהו אין יורש לא, אז דווקא דער מבטל רשות אליין ער קען מבטל זיין רשות איין מענטש פארן צווייטן, אבער נישט די יורש, ווייל מבטל רשות איז משמע ס'גייט ארויף אויף א מענטש, זאגט די גמרא ניין, אימא חוץ מתורת ביטול רשות, ס'מיינט נישט זאגן די מענטש אליין איז די איינציגסטע וואס קען זיין א מבטל רשות, נאר קען זיין זיין יורש אויכעט, נאר די דין ביטול רשות איז שייך, ס'טייטש אפילו ביי א פלאץ וואס מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב פאר שבת קען מען נאכאלץ מבטל רשות זיין, אבער ס'קען אוודאי זיין די יורש קען דאס אויך טון. זאגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא אויף ר' נחמן, איתיביה פרעגט רבא נאך א קשיא פון א ברייתא אויף ר' נחמן שטייט אין די ברייתא, אחד מבני חצר שמת, טאמער איינער פון א חצר וואס טייטש ס'איז געווען אן עירוב אינעם חצר און איינער פון די מענטשן איז געשטארבן, והניח רשותו לאחד מן השוק, און זיין יורש וואוינט נישט דא אין חצר ער וואוינט ערגעץ אנדערש, איז די דין אזוי, מבעוד יום, טאמער דער מענטש איז געשטארבן פון פאר שבת, וואס טייטש בשעת וואס שבת איז אריינגעקומען איז נישט געווען קיין עירוב, פארוואס ווייל איינער פון די מענטשן איז געשטארבן פאר שבת, איז די דין, אוסר יעצט אז ס'קומט אריין שבת איז די יורש פשט די יורש האט שוין געירשנט פרייטאג און די יורש האט דאך נישט געמאכט קיין עירוב די ארגינעלע עירוב איז בטל געווארן ווען די מענטש איז געשטארבן און ממילא איז דא דא א מענטש א יורש וואס האט דא א חלק אינעם חצר און די יורש האט דאך נישט געמאכט קיין עירוב וועט דא קיינער נישט טראגן אבער טאמער משחשיכה טאמער די מענטש וואס האט געמאכט דא די עירוב איז געשטארבן נאך וואס ס'איז אריין דעם שבת דעמאלטס אינו אוסר איז די יורש אסר'ט נישט פאר די אנדערע פארוואס ווייל די אלטע עירוב העלפט נאך זאגט די ברייתא ווייטער ביי א ציור פארקערט ואחד מן השוק ס'טייטש איינער וואס האט געהאט א שטוב אין א חצר און ער האט דארט נישט געוואוינט און ער האט טאקע נישט געמאכט קיין עירוב מיט קיינעם, שמת, וואס ער איז געשטארבן, ס'איז נישט געווען דא קיין עירוב און ער איז געשטארבן, והניח רשותו לאחד מבני חצר, און ער האט איבערגעלאזט זיין רשות פאר איינער וואס וואוינט יא אינעם חצר, ס'טייטש זיין זון וואוינט דארט אין חצר ער נישט, איז די דין אזוי, מבעוד יום, אינו אוסר טאמער ער איז געשטארבן פרייטאג איז עס נישט אסור פאר די רעשט, ס'טייטש די רעשט קענען יעצט מאכן אן עירוב, ער איז געשטארבן פאר שבת, פאר שבת קען מען נאך מאכן א עירוב לערנט רש"י, אנדערע ראשונים לערנען אז מען דארף נישט מאכן קיין עירוב, מען קען מאכן א אנדערע עירוב ס'טייטש אפילו מען וואלט געמאכט א עירוב אן אים, דער יורש ברגע וואס ער ירש'נט דעם טאטן איז כאילו ער איז יעצט בעל בית אויף זיין שטוב און אויך אויפן טאטנ'ס שטוב, איז דער עירוב העלפט אויך, אבער ווי רש"י לערנט, רש"י זאגט אז טאמער דער מענטש איז געשטארבן פון פאר שבת קען מען יעצט מאכן אן עירוב, אבער משחשיכה טאמער ער איז געשטארבן נאך שבת אוסר דעמאלטס אסר'ט ער אויף די רעשט פון די חצר צו טראגן, פארוואס? ווייל מ'האט דאך קיינמאל נישט געמאכט דא קיין עירוב, און דער מענטש וואס האט נישט געוואוינט דא, וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב דא איז געשטארבן, קיינער האט נישט געמאכט קיין עירוב און פארדעם טאר מען נישט טראגן, און אויף דעם פירט רבא אויס די קשיא אמאי אוסר נבטל, וואס טייטש זאל דער יורש מבטל זיין יעצט די נייע ירושה וואס ער האט געקריגן, און אזוי וועט יעדער מעגן טראגן? זאגט די גמרא, טאקע, אין הכי נמי, מאי אוסר נמי דקתני, עד שיבטל, אוסר מיינט ווילאנג ער גייט נישט מבטל זיין, ברגע וואס די יורש וועט מבטל זיין, וועט מען טאקע מעגן טראגן.